ספר יחזקאל פרק כ, היינטיגע פרק איז א דיאלאג, דיאלאג מיט זקני ישראל, וואס שטייט אין די זיבעטע יאר, דאס הייסט די זיבעטע יאר צו די גלות יהויכין, בחמישי אין די פיפטע חודש, די צענטע טאג פון די חודש, איז געקומען זקני ישראל לדרוש את השם, דאס הייסט לדרוש את השם איז א נאמען, אזוי מ'זעהט שוין אין פרשת תולדות, יא לדרוש את השם הייסט גיין צו א נביא זעהן וואס האלט דער אייבערשטער וואס גייט זיין, זיי זענען געקומען צו די נביא, יחזקאל איז געווען א נביא, זענען זיי געקומען צו אים פרעגן וואס זאגט דער אייבערשטער. און ס'שטייט נישט וואס די זכיינים זאגן, אבער וואס מ'קען זעהן פון די תשובות פון די דרשה וואס דער אייבערשטער געבט פאר יחזקאל, קען מען אביסל זעהן אפשר וואס זייער טענה איז, ס'דא וועגן דעם א באוויסטע גמרא אין סנהדרין וואס זאגט פשט אין וואס די זכיינים האבן געזאגט, קען מען מעיין זיין צו ס'איז די פשט, אפשר איז דא נאך פשטים אין וואס וואס ס'מיינט בעצם, אבער צו ענטפערען די זכיינים, זאגט דער אייבערשטער, זאגט יחזקאל, לאנגע מעשה דאס הייסט ער פארציילט באריכות די היסטאריע פון כלל ישראל די גאנצע מעשה פון יציאת מצרים פון זיי זענען געווען אין מצרים מ'האט שוין געזען פריער מיר האבן עס נישט געלערנט אין די שיעור נאכנישט אבער עס איז געווען פריער אין יחזקאל יחזקאל איז עוסק שטארק אין יציאת מצרים און וואס איז די פשט ווי ס'האט זיך אנגעהויבן וואס איז געווען די ענין פון שכר ועונש ביי יציאת מצרים צו די אידן זענען געווען ראוי אדער נישט געווען ראוי איז דא פארציילט ער באריכות א גוט די גאנצע מעשה פון די אידן פון מצרים ביז יעצט און עס איז דא דריי אדער פיר מאל די זעלבע סייקל, און וואס ער פארציילט איז אזא מעשה, און באמת דאס איז א מעשה וואס מען קען שוין זען אין ספר שופטים, קען זיין עס שטייט אין שירת האזינו, איך מיין אז עס שטייט אסאך מאל די סארט מעשה, יחזקאל איז איינער פון די נביאים וואס געבן עס די קלארסטע ארויס, די שטארקסטע ארויס, די מעשה איז בערך אז דער אייבערשטער איז געקומען צו די אידן, און ער האט זיי געזאגט ער וויל זיי מאכן גוט ער וועט זיי ברענגען צו ארץ זבת חלב ודבש, נאך א א לשון וואס יחזקאל לייגט צו אויף ארץ ישראל צבי היא לכל הארצות, ארץ הצבי, פון דא קומט די ווארט ארץ הצבי, צבי טייטשט רצון, אלע לענדער אלע שטעט ווילן ארץ ישראל, דאס איז די ארץ זבת חלב ודבש. אבער די אידן זענען נישט מצידם נישט גרייט פאר דעם, זיי זינדיגן, זיי טוען אלע מינע עבודה זרות, און יחזקאל לייגט צו נאך חטאים חילול שבת, און זיי זענען מעביר בנם ובתם באש למולך, דאס איז בערך די חטאים וואס יחזקאל רעדט וועגן יעדע מאל, און זיי פאלגן נישט, און ממילא זאגט דער אייבערשטער, טראכט דער אייבערשטער אדער הייבט אן דער אייבערשטער זיי חרוב צו מאכן, זיי זאגן אקעי, נישט איז נישט, אבער למעשה קען נישט דער אייבערשטער אפלאזן די אידן, פארוואס? למען שמו, אז עס גייט זיין א חילול השם, איך טראכט אז דאס איז פשט אזוי ווי משה רבינו פלעגט זאגן ביי זיינע תפילות למה יאמרו הגוים, מען וועט זאגן ממילא וועט זיין חילול השם, ממילא וועגן וויבאלד דער אייבערשטער האט זיך צוגעבינדן צו די אידן בשמו מיט זיין כבוד, האט ער נישט קיין ברירה מוז ער אויסלייזן די אידן פון מצרים אפילו זיי זענען נישט ראוי אפילו עס קומט זיך זיי נישט, די זעלבע זאך אין די מדבר, דאס זענען די דריי אדער פיר מאל פארציילט וועגן מצרים, פארציילט אין די מדבר די זעלבע זאך מיט געבן די תורה און די אידן האבן נישט געפאלגט ריכטיג, אבער דער אייבערשטער האט זיי געדארפט העלפן למען שמו, און זיי זענען געגאנגען, און למעשה די ערשטע דור, די דור המדבר איז נישט אריינגעגאנגען צו ישראל, זייערע קינדער און אין די מדבר האט דער אייבערשטער געמאכט די זעלבע זאך שפעטער, די אידן זענען געקומען ארץ ישראל, די זעלבע זאך, מען האט געוואלט אז זיי זאלן נישט דינען עבודה זרה, נישט טון קיין שלעכטע זאכן, למעשה האט עס נישט געהאלפן, אבער דער אייבערשטער האט זיי געדארפט העלפן עניוועיס, און שפעטער דא זענען זיי, זעט אויס די. אידן האלטן האלטן נאך אביסל פאר די גלות באמת אין די אין די נבואה ועל כל פנים ס'גייט געשען די דריטע מאל אדער א פערדע מאל די זעלבע די זעלבע זאך און יחזקאל זאגט און דא זעהט אויס איז געווען די דיאלאג די טענה וואס די זקני ישראל האבן געזאגט ווי די גמרא זאגט אז זיי האבן געזאגט עבד שמכרו רבו וואס האט א חיוב די עבד צו זיין רב צו זיין אדון אז די רב האט אים פארקויפט זאגן זיי נהיה כמשפחות האדמה לאמיר זיין אזוי ווי די גוים זיי דינען עבודה זרה זאגט דער אייבערשטער, ניין, חי אני אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם, פשט, אזוי ווי דער אייבערשטער האט נישט קיין וועג ארויס פון די אידן, אזוי האבן די אידן נישט קיין וועג ארויס פון דער אייבערשטער, דער אייבערשטער האט געוואלט שוין לאנג, אין אנדערע ווערטער אויב עס וואלט געווען בידכם, ענק וואלטן געגאנגען דינען עבודה זרה וואלט עס געהאלפן, ענק וואלטן פטור געווארן, דער אייבערשטער וואלט ענק געסטאפט העלפן, איז קען זיין אנגעקומען א טענה, אזוי איז משמע דאס איז געווען זייער טענה, אקעי, אונז זאלן דינען עבודה זרה, אונז זאלן ווערן אזוי ווי די גוים. אבער ס'שוין דריי מאל געווען די דאס מ'האט שוין געטרייט דאס דריי מאל און וואס איז די תירוץ וואס איז געשען צום סוף וואס די תירוץ ס'גייט נישט פארוואס למען שמי זאל נישט נתחלל ווערן שמי קען מען נישט דאס טון איז ממילא די מאל גייט עס אויך נישט ארבעטן ענק מיינען ענק גייען גיין דינען געטשקעס ענק דינען טאקע געטשקעס אבער די אייבערשטע וועט ענק מוזן נעמען און יחזקאל זאגט אז לעתיד די אייבערשטע וועט ענק צוריק נעמען אין די מדבר אין מדבר העמים אפשר מיינט עס די זעלבע מדבר ווי די אידן געווען, אפשר א אנדערע מדבר, כאילו מ'וועט צוריק גיין צו די מדבר, און די אייבערשטער וועט משפט זיין די אידן אזוי ווי עס איז געווען די מדבר, דאס הייסט אזוי ווי עס איז געווען דור המדבר, די דור, די ערשטע דור וואס האבן געדינט עבודה זרה, וואס האבן געדינט די עגל, די מרגלים, זיי גייען נישט אריין גיין אין ארץ ישראל, אזוי גייט געשען נאכאמאל, די אייבערשטער גייט מעביר זיין די אידן תחת השבט, און די וואס זענען גוט גייט ער אריינברענגען אין ארץ ישראל, די ווידער, די אנדערע, די פושעים וברותי מכם המורדים והפושעים איך וועל ארויסנעמען פון ענק די מורדים די וואס דינען עבודה זרה און זיי וועלן נישט קומען צו ארץ ישראל און דעמאלטס איז דאס איז דאס איז יחזקאל'ס נבואה אז כאילו אזוי ווי עס איז געווען ביי די מדבר דאס איז אז איין מאל וואס עס איז געווען א קלארע בירור דער וואס איז נישט גוט בלייבט אין מדבר ווער עס איז גוט קומט אין ארץ ישראל הגם עס איז אליינס נישט געווען גוט די נעקסטע מאל אקעי הייבט זיך אן די סייקל נאכאמאל ועל כל פנים זאגט דער אייבערשטער אז ממילא די עצה וואס די אידן האבן אז זיי מיינען אז זיי גייען פטור ווערן פון דעם ס'גייט ווערן גוים און גייען דינען עבודה זרה גייט נישט העלפן ווייל דער אייבערשטער גייט זיי נאך מיטנעמען צו די עם ממילא וואס דארפן זיי טוהן זיי דארפן יעצט תשובה טוהן אפלאזן די געטשקעס און דעמאלטס וועלן זיי זיין פון די גוטע וואס זיי גייען צוריק גיין קיין ארץ ישראל די אייבערשטער וועט ברענגען צוריק אין ארץ ישראל די אייבערשטער וועט נאכאמאל מאכן די מקדש נעמען די קרבנות נעמען די ריח ניחוח און ונקדשתי בם לעיני הגוים און דעמאלטס זאל זיין א ידיעת השם ער פירט אויס וידעתם כי אני ה' דאס הייסט די מטרה פון דעם איז דאך א שפראך פון די שפעטער דיגע אחרונים יא אז דא איז אזוי ווי די די ענין אז ס'דארף זיין די יחוד השם אז ס'דארף זיין קידוש השם איז שטערקער ווי די ענין פון שכר ועונש סא הגם זיי גייען תשובה טון זיי מוזן תשובה טון דאס איז בעצם די גאנצע זאך טוט יחזקאל נישט כדי מ'זאל נישט תשובה טון נאר כדי מ'זאל יא תשובה טון אבער על כל פנים דעמאלטס וועט ענק וויסן כי אני השם און דער אייבערשטער האט אלץ געטון למען שמי און נישט אזוי ווי ענק וואס ענק זינדיגן און מ'דארף זיך לערנען פון דעם נישט צו זינדיגן נאר צו דינען דער אייבערשטער.